ספר יונה פרק ד', דעם פרק, זייער א וויכטיגע פרק, איך מיין, לפי וואס איך פארשטיי, קען זאגן נאך פשטים, איז אפ אפשר די פרק די מעסעדזש די עיקר נקודה פון די גאנצע ספר יונה, וואס ארום דעם דרע מעסעדזש פון דעם פרק די נקודה וואס מען זעט אין די פרק די וויכוח וואס יונה האט מיט די אייבערשטער אין די פרק, איז די נקודה וואס גאנץ ספר יונה רעדט זיך. שטייט אזוי סאו לאמיר געדענקען יונה האט נישט געוואלט גיין קיין נינוה ער איז געגאנגען געוואלט שטארבן שטארבן נישט געלונגען די אייבערשטער האט אים געפארסט ער גייט קיין נינוה ער גייט קיין נינוה ער זאגט זיי נינוה נהפכת און ויאמינו אנשי נינוה באלקים אלע גלייבן אין דער אייבערשטער מיט אמאל און וואס נאך און זיי אלע טוען תשובה און דער אייבערשטער טאקע האט רחמנות און ער מאכט נישט חרוב נינוה יעצט יונה איז נישט העפי מיט די סיטשועישן, וירע אל יונה רעה גדולה ויחר לו, זייער ענליך צו אייבערשטער עלתה רעתם לפני, יעצט אייבערשטער איז שלעכט אז די נינוה מענטשן זענען שלעכט, יונה איז אבער שלעכט אז וואס ער האט זיין נבואה איז נישט מקוים געווארן, כאפט די זאך, א נביא'ס גאנצע רעפיוטעישן הענגט דאך אויף דעם אז ווען מען זאגט ויאמינו זיי האבן געגלייבט אז עס גייט טאקע געשען מיטאמאל. זיי האבן געזאגט מי יודע ישוב השם, דערווייל זענען גערעכט געווען מי יודע, ווער ווייסט, די אייבערשטער האט רחמנות געהאט, די אייבערשטער האט חרטה געהאט עס איז נישט געשען, למעשה יונה איז אויסגעשפילט, יונה האט געזאגט אז עס גייט עפעס געשען און עס געשעט גארנישט. ויתפלל אל השם, האט ער געדאווענט און ער האט געזאגט א תפילה, נאך א תפילה, דאס איז אזוי ווי די צווייטע תפילה פון יונה, די ערשטע תפילה פון יונה איז געווען מען זאל אים ראטעווען, פון די דאג אדער פון די פון די וואסער די צווייטע תפילה איז אז יונה דאווענט אויף דעם וואס זיין נבואה איז געווארן צו שפאט און ער זאגט אנא השם הלא זה דברי עד היותי על אדמתי ווען איך בין געווען ביי מיין לאנד ווען איך בין נאך געווען אין ארץ ישראל נאך פאר פאר די ים יא נאך פאר די גאנצע זאך על האדמה האב איך דיך האב איך דיך דאס געטראכט וואס האב איך געטראכט ער גייט מסביר זיין א מינוט על וועגן דעם קדמתי לברוח תרשיש טאקע וועגן דעם בין איך אנטלאפן אנדערע ווערטער יונה פירט גאנצע פרק פירט ער דא א שטיקל וויכוח מיט דער אייבערשטער יונה אייבערשטער זאגט אים עפעס יונה אנטלויפט און יעצט כאילו ווייזט יונה פאר דער אייבערשטער זעסט אז איך בין גערעכט געווען פארשטייסטו יעצט פארוואס איך בין אנטלאפן וואס וואס פארשטייסטו כי ידעתי איך האב געוואוסט כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה דו ביסט א דערבארעמדיגער גאט דו האסט אסאך רחמים ארך אפים דו האסט א לאנגע צייט דו ביסט ווארטסט צו דו ביסט אסאך חסד דו ביסט נחם על הרעה דו האסט חרטה אויף די שלעכטס אין אנדערע ווערטער דו שיקסט נביאים דו זאגסט זיי זאלן פארזאגן שלעכטס אבער למעשה כביכול, ס'איז נישט קיין גוטע דזשאב צו זיין א שליח פון דער אייבערשטער, ווייל דער אייבערשטער איז כביכול נישט פארלעסליך. דער אייבערשטער זאגט אז ס'גייט קומען שלעכטס און ס'קומט נישט, סאו מאכסטו א פורים פון מיך. איז ממילא ועתה ה', זאגט ווייטער יונה, גייט צוריק צו וואס ער האט די גאנצע צייט געוואלט, קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי, נעם מיך הרג'ע מיך, ס'מיר בעסער צו זיין טויט. דאס הייסט, זיין א נביא וואס איז אינגאנצן אויסגעשפילט, ער זאגט איין זאך ס'געשעהט גארנישט. הגם לכאורה קען מען דאך זאגן, מ'קען פארשטיין, דאס הייסט, ער האט געזאגט מ'זאל תשובה טון, אבער ס'זעהט אויס אז די זאך אז מ'קען תשובה טון מבטל זיין א נבואה לרעה. ס'איז א גרויסע חידוש, מ'לערנט, מ'קען לערנען אין רמב"ם און אין די גמרא אין הלכות נבואה, עס איז לכאורה, זאגט עס אז עס איז געווען א נביא שקר, מ'דארף א גרויסע חידוש צו זאגן דאס, און דוקא אפילו די אנשי נינווה זענען נישט געווען זיכער, זיי האבן געזאגט מי יודע, ווער ווייסט, אפשר יא. סאו זעט אויס אז דאס איז נישט קיין דבר פשוט, דאס איז א זייער א טיפע זאך. און באמת אויף די נקודה כאילו איז געשריבן ספר יונה לפי דעתי, אז אויף דעם. אפילו יונה הנביא אליינס האט נישט מסביר געווען. און וואס טוט דער אייבערשטער? ויאמר ה', דער אייבערשטער האט אים געזאגט ההיטב חרה לך, יא, ביסט טאקע זייער ברוגז, און גארנישט. מיט אנדערע ווערטער, דער אייבערשטער זאגט אים נישט גארנישט, נישט די דרך פון דער אייבערשטער זיך צו דינגען מיט מענטשן, די דרך פון דער אייבערשטער איז צו ווייזן אז מענטשן אליינס פארשטייען וואסערע מיסטעיקס זיי האבן געמאכט. איז גיין אונז ווייטער צו דער מעשה. איז יונה. וואס טוט ער? אזוי ווי פריער איז ער געגאנגען קיין ים, יעצט גייט ער שוין נישט קיין די ים, ער גייט אינדרויסן פון די שטאט, מקדם לעיר, מזרח זייט פון די שטאט, ער מאכט דארט א סוכה, ער זיצט דארט אין די צל, דארט איז דא זון, ער מאכט זיך א קליינע סוכה'לע, ער זאל האבן אביסל שאטן, און ער ווארט צו זען וואס וועט זיין מיט די שטאט, עס קען זיין דאס איז נאך געווען פאר די פערציג טעג וואס ער האט פאראויסגעזאגט, ער האט נאך געהאפט אפשר וועט יא מקוים ווערן זיין נבואה, ער ווארט, ער קען נישט זיין אין שטאט, ער שעמט זיך מ'וועט אים חוזק מאכן, דו ביסט דער נביא וואס הגם ויאמינו, ס'זעט אויס אז דאס איז, ווי זאל מען זאגן, און ער זעט יעצט דא הייבט אן דער אייבערשטער אויסצופירן זיין פלאן צו ווייזן פאר יונה אז זיין דרך פון זיין רחום וחנון איז ריכטיג. איז וואס טוט דער אייבערשטער? ער טוט אזוי, ער מאכט א קיקיון, א קיקיון איז עפעס א פלענט, הגם יונה האט שוין געמאכט א סוכה, זעט אויס נישט געווען גענוג שעיד, מאכט א פלענט, א קיקיון, און ס'וואקסט. העכער יונה, ס'מאכט א צל אויף זיין קאפ, להציל לו מרעתו, ווייטער פון זיין שלעכטס, יונה פילט זיך מורא'דיג שלעכט, ער וויל שטארבן פון דורשט דא, כ'ווייס נישט וואס, און די אייבערשטער האט אים געשיקט, אזוי ווי ער האט געשיקט פריער א פיש ער זאל נישט שטארבן אין די וואסער, דא שיקט ער א קיקיון אים צו ראטעווען פון די זון, אים צו געבן א צל. און יונה פרייט זיך זייער שטארק, וישמח יונה מעל קיקיון שמחה גדולה, ער איז מורא'דיג פרייליך, וואס ברוך השם א זון, עס שטערט זייער שטארק, ער זיצט דא רואיג אין די שאטן. מארגן צופרי. בעלות השחר, בראכט ער, ברענגט דער אייבערשטער א תולעת, וימן האלהים, תולעת, אזוי די זעלבע לשון וואס שטייט וימן ה' דג, וימן די אייבערשטער איז ממנה, די אייבערשטער איז ער שיקט א שליח, א תולעת, א ווארימל, אינדערפרי, ותך את הקיקיון וייבש, און די ווערמל האט אויפגעגעסן די קיקיון. כאילו יונה געהאט איין טאג א גוטן שלאף, אין דעם סוכה מיט די קיקיון און אלעס, שוין די נעכטן איז אפשר געווען אן א צל לכאורה ווייל ביינאכט איז נישט דא קיין זון, אבער ער שטייט אויף אינדערפרי מיטאמאל אויס קיקיון, די תולעת האט עס געגעסן, און ווי די זון קומט ארויף, וימן אלהים ווייטער דער אייבערשטער איז מזמין רוח קדים חרישית א שטארקע, חרישית מיינט רש"י זאגט ס'איז מחריש אלע אנדערע רוחות, עפעס א שטארקע ווינט, הייסע ווינט ותך השמש על ראש יונה און די שמש האקט אזוי ווי די קא די תולעת האט ותך את הקיקיון די שמש איז ותך אויף יונה'ס קאפ ויתעלף און ער חלש'ט ער פאלט שוין חלושס און ער טראכט שוין אוקעי איך גיי שוין שטארבן וישאל את נפשו למות ער זאגט טוב מותי מחיי איך בין שוין מער צופרידן איך בין מער רואיג איך וויל שטארבן אה, יעצט קומט דער אייבערשטער צוריק און ער וויל אים ווייזן די יונה אז איך האב געהאט א פוינט, ויאמר אלקים אל יונה, ההיטב חרה לך על הקיקיון, ס'שטערט דיך? דו ביסט צעבראכן אז דער קיקיון, ס'הייסט נעכטן ביסטו געווען מורא'דיג העפי, שמחה גדולה, אה, ברוך השם ס'דא א קיקיון, יעצט שטערט דיך, יא? ס'שטערט דיך אז ס'נישטא קיין קיקיון? זאגט יונה, יא, היטב חרה לי עד מות, איך וויל שטארבן אן דעם קיקיון. זאגט אים דער אייבערשטער, אתה חסת על הקיקיון, קוק אויף דיך, דו האסט רחמנות אויף א קיקיון, יא, דו פילסט דיך שלעכט, קומט נעבעך א תולעת, האט אויפגעגעסן א קיקיון, וואס האסטו מיט די קיקיון, דו האסט נישט געארבעט אויף דעם, האסט אים נישט מגדל געווען, יא, נישט קיין עפעס א זאך וואס האסט געארבעט, א מענטש האט א בוים, צו א פעלד, ער אקערט, ער זייעט, ער איז מטפל מיט דעם ביז עפעס, דאס איז געקומען ממש בדרך מקרה, איין טאג איז געווען א קיקיון, בן לילה היה ובן לילה אבד, אין איין נאכט איז ער געווען, אין איין נאכט איז ער פארלוירן געווארן. זאגט דער אייבערשטער ואני לא אחוס על נינוה איך זאל נישט רחמנות האבן אויף נינוה א גרויסע שטאט העיר הגדולה ס'זענען דא מער ווי צוועלף טויזנט מענטשן אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו די מענטשן זיי ווייסן נישט זיי ווייסן נישט וואס איז א רעכטע זייט א לינקע זייט זיי האבן נישט קיין שכל ובהמה רבה אסאך בהמות אין אנדערע ווערטער די אייבערשטער ווייזט אים פון דעם וואס ער האט געכאפט אביסל רחמנות אויף דעם קיקיון דארף ער זיך מאכן א קל וחומר פון דער אייבערשטער וואס ער האט געמאכט די אלע מענטשן אפילו זיי זענען גוים אפילו זיי זענען טאקע וועגן דעם וואס זיי ווייסן נישט בין ימינם לשמאלם דארף מען פארשטיין אז דער אייבערשטער האט רחמנות און דאס איז וויכטיגער פון די נביא'ס דאגות אז מען זאל אים נישט נעמען ערנסט דארף באמת פארשטיין וואס די יא וואס הייסט חסת על הקיקיון לכאורה די יונה איז חס על עצמו ער וויל דאך טאקע שטארבן ער איז חס ווייל ער האט נישט געהאט צו זעט אויס אז דער אייבערשטער האט אויך עפעס פון די מענטשן שוין דאס איז ספר יונה.